מלכים ב' פרק י"ז, אין דעם פרק לערנען אונז וועגן די לעצטע מלך פון מלכי ישראל, הושע בן אלה, וואס איז געווען די צוועלפסטע יאר פון אחז מלך יהודה, ניין יאר איז ער געווען דער מלך, און בימיו איז געווען די לעצטע, די סופי גלות פון עשרת השבטים פון מלכי ישראל וואס מלך אשור האט זיי. געשיקט אין גלות, און דא בעצם אין דעם פרק איז די סוף, די סיום, די סעד סיום פון מלכות ישראל, וואס פון דעם איז דא די פרשה פון עשרת השבטים עד היום הזה, נישט קלאר וואס איז געשען מיט זיי שפעטער, אבער על כל פנים דאס שטייט אין דעם פרק. עס שטייט אזוי, קודם כל אינטערעסאנטע זאך, הושע בן אלה איז נישט געווען, ס'שטייט אויף אלע מלכי ישראל שטייט אז עס איז געווען רע בעיני השם אזוי ווי ירבעם, אויף אים שטייט אז עס איז געווען רע בעיני השם אבער נישט נישט כמלכי ישראל שהיו לפניו און בכלל מזה משמע נישט אזוי ווי ירבעם, די גמרא זאגט ער האט מבטל געווען די שומרים וואס ירבעם האט געמאכט שומרים מען זאל נישט קענען פארן קיין ירושלים ער האט עס מבטל געווען ס'איז נישט געווען אזוי ווי ירבעם. יעצט בימיו איז געקומען שלמנסר מלך אשור, הושע האט געדארפט זיין עבד, ער איז געווען בעצם די אימפעריע פון אשור איז געקומען ביז שומרון ביז ארץ ישראל, און ער איז געווען בעצם אונטער אים, האט אים געדארפט געבן א מנחה, שפעטער אבער איז געשען אז מלך אשור האט מחליט געווען אז הושע איז נישט ערליך צו אים, נישט נאמן צו אים, זאגט ער מאכט א קשר, קשר לערנען די גאנצע צייט מיינט א קאנספירעסי קעגן די קעניג ער איז א מורד במלכות, עס זענען געשיקט שלוחים צו די מלך פון מצרים, ער האט געשיקט די מנחה פאר אשור, האט ער געקומען די מלך אשור האט אים אריינגעלייגט אין תפיסה, און בכלל איז געקומען אינגאנצן אין שומרון איז געווען דריי יאר איז געווען א מצור ארום שומרון און די סוף האט ער עס איבערגענומען די ניינטע יאר פון הושע האט מלך אשור, שלמנעסר איז משמע דא, האט. כובש געווען שומרון און געשיקט גאנץ אלע אידן וואס זענען געווען דארט קיין אשור האט ער געלייגט דארט אין די שטעט חלח און חבור און נהר גוזן און ערי מדי ווייטע שטעט פון אשור און יעצט גיבט אונז די נביא די פסוק וואס די נביא וואס שרייבט די פסוק כ'ווייס די גמרא זאגט ס'איז ירמיה הנביא איז ער מסביר בעצם פארוואס איז די גאנצע זאך געשען אונז האבן דאך געלערנט די גאנצע ספר די גאנצע סדר הדורות פון מלכי ישראל האט דאך אלץ זיך אויסגעלאזט מיט דעם גלות און די פסוק גיבט א סאמערי, וואס איז בעצם די סיבה? וויבאלד אידן האבן געזינדיגט להשם, צו די אייבערשטער, וועלכע אייבערשטער? וואס האט זיי גענומען פון מצרים, פון פרעה, און זיי האבן מורא געהאט פון אנדערע געטער, וייראו אלהים אחרים, און זענען געגאנגען בחוקות און די דרכי דרכים פון די גוים וואס זיי האבן די אייבערשטער מוריש געווען, זיי האט די אייבערשטער אוועקגעווארפן פון פאר די אידן, ס'הייסט די גאנצע צייט, מאכט די פסוק קלאר דא, אז דאס וואס די אידן האבן גענומען כנען איז דאך נאר ווייל כנען האט געטון עבודה זרה זיי זענען נישט געגאנגען מיט דרכי השם, אז די אידן האבן געטון די זעלבע זאך, בעצם געשעט די זעלבע זאך צו זיי, די אידן האבן ויחפאו, אינטערעסאנטע פסוק ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן אשר לה' אלקיהם, זיי האבן געזאגט זאכן וואס זענען נישט אמת אויף דער אייבערשטער, זיי האבן געזאגט אז זיי ווילן עבודה זרה, אז זיי ווילן די אלע עגלי ירבעם, האבן געמאכט במות און מצבות און אשרים און אזוי ווייטער, און געטון אלעס אזוי ווי די גוים, און די אייבערשטער האט געזאגט בפירוש מען זאל דאס נישט טון, און די אייבערשטער האט נישט סתם געזאגט, ער האט געשיקט שלוחים, מעיד זיין, דאס הייסט מזהיר זיין, געמאכט התראה ביד כל נביא וחוזה, צו זאגן אז וואס, טוטס, גייטס טוטס תשובה, שובו מדרכיכם הרעים, דא זעט מען קלאר הגם מ'האט געזען אביסל, די לעצטע וואונטש פון נחום איז געווען, מ'האט נישט געזען קיין נביאים, מיר גייען באלד לערנען אין די נביאים, אין די גרויסע נביאים, ישעיה, יחזקאל, ירמיה, תרי עשר נאך נביאים וואס זענען בעצם געווען אין די תקופות און האבן געזאגט מוסר אז אידן זאלן תשובה טוהן און היטן די מצוות און נישט טוהן עבודה זרה, למעשה האט מען נישט געפאלגט און זיי זענען נאכגעגאנגען וימאסו את חוקיו אזוי שטייט אין די תורה וילכו אחרי ההבל ויהבלו זענען נאכגעגאנגען נאך די לופטיגע שטותים און אויך געווארן שטותים דאס הייסט אזוי ווי ס'שטייט כמוהם יהיו עושיהם ווער ס'גייט נאך עבודה זרה ווערט צו אים די דין עבודה זרה נאך די גוים אפגעלאזט די אייבערשטער געמאכט די עגלים געמאכט א אשרה געדינט אלע צבא השמים, די בעל, געמאכט, מעביר געווען בניהם ובנותיהם באש, אזוי ווי דער פסוק רעדט, געמאכט קסמים, בקיצור, זיי האבן זיך מתמכר געווען, פארקויפט כאילו, כאילו היינט זאגט מען התמכרות איז איינער וואס איז עדיקטעד, אבער דא פסוק ממש ער האט זיך פארקויפט, כאילו ער איז א קנעכט צו טון רע בעיני השם, און דער אייבערשטער איז געווען ברוגז, ער האט זיי אוועקגעווארפן, געשיקט אין גלות, געבליבן נאר שבט יהודה, מען קען מיינען אפילו יהודה האט נישט אזוי געטון גוט, אויך געטון בחוקות ישראל, דאס הייסט פריער שטייט די אידן גייען בחוקות הגוים, און אז יהודה גייט שלעכט זאגט מען אז יהודה טוט בחוקות ישראל, דאס הייסט די חוקות ישראל שהולכים בחוקות הגוים, און יהודה איז אויכעט געווען די אייבערשטער געשיקט שיידע שוסים און גוים וואס האבן זיך געשלאגן מיט זיי ביז אויכעט גולה גולה געווען אבער דאס האט גענומען נאך א הונדערט יאר בערך סאו נאך א סאך סאך תקופה וואס יהודה איז געווען אן ישראל און די פסוק פירט דא אויס אז דאס איז אויך בעצם דאס וויבאלד יהודה איז נישט געווען גוט האט די אייבערשטער געשיקט ירבעם בן נבט זאל צונעמען די מלכות פון יהודה וויבאלד ירבעם בן נבט האט געמאכט די עגלים האט די גאנצע מלכות ישראל געגאנגען אין גלות איז דאס איז די ענד פון די מעשה פון מלכות ישראל בעצם יעצט נאכדעם נאך א וויכטיגע זאך דא, נאכדעם וואס דער מלך אשור האט מגלה געווען די מלכות ישראל צו אשור, זיין מהלך איז געווען אלעמאל צו מאכן טוישן, דאס הייסט ער האט גענומען מענטשן פון דא געלייגט דארט, די מענטשן פון דארט האט ער געלייגט דא, ס'איז נישט דער נאר וואס אשור האט אוועק געשיקט די אידן צו אשור דארטן, חלח גוזן די אלע פלעצער, ער האט געברענגט גוים פון אלע מיני פלעצער אין ארץ ישראל אין שומרון אנשטאטס די אידן, כאילו ער זאל אויסראטן די אידן זאל זיין זיינע אייגענע מענטשן ער איז אין קאנטראל. עס שטייט דא ער האט געברענגט פארשידענע גוים פון בבל פון כותה פון עוא פון חמת פון ספרוים פארשידענע פלעצער האט ער געברענגט אין ערי שומרון יעצט א אינטערסאנטע מעשה די גוים וואס האבן געוואוינט אין שומרון האבן געהאט צרות וואס פארא צרות ער האט געשריבן די אייבערשטער האט געשיקט אריות לייבן זיי האבן געגעסן פון די גוים דאס הייסט די אייבערשטער פארלאנגט ארץ ישראל אפילו גוים וואס פירן זיך שלעכט אין ארץ ישראל באקומען אויך די עונש דאס איז בעצם די מעסעדזש די נקודה פון די מעשה מ'האט געזאגט פאר מלך אשור אז די גוים וואס זיי וואוינען דארט אין ערי שומרון זיי קענען נישט משפט אלהי הארץ, זיי פירן זיך נישט אזוי ווי דער משפט, אזוי ווי דער סדר פון די גאט פון ארץ ישראל. זאלסטו זיי, און וועגן דעם קומען זיי לייבן, ממילא דארפסטו טון אזוי, האט דער מלך אשור געטון אזוי, געשיקט כהנים, די כהנים, מ'דארף דאך טראכטן איז די כהני הבמות, איז די כהנים פון ירבעם בעצם, כהנים פון שומרון, זאלן גיין אויסלערנען פאר די גוים משפט אלהי הארץ, אזוי זאלן די. אריות די לייבן זאלן נישט עסן אזוי וכך הוה האט ער צוריק געשיקט פון גלות שומרון אין אשור באשור האט ער צוריק געשיקט כהנים געלערנט אין בית אל זיי האבן אויסגעלערנט פאר זיי איך ייראו את השם יעצט למעשה דאס רופט די גמרא שפעטער גרי אריות האבן זיך מגייר געווען כאילו אבער נישט באמת נאר ווייל זיי האבן מורא געהאט פון די לייבן אבער למעשה נישט נאר דאס נאר שטייט מפורש אין די פסוק דא אז זיי האבן געמאכט זייערע געטער, און חוץ פון דעם האבן זיי מורא געהאט פון דער אייבערשטער, ס'הייסט זיי האבן געהאט זייערע געטשקעס, און דער פסוק זאגט, רעכנט אויס פונקטליך, יעדע גוי, בבל האט געהאט זיין געטשקע, כות האט געהאט זיין געטשקע, חמת האט געהאט זיין געטשקע, עוים האט געהאט זיין געטשקע, ספרוים האט געמאכט זיין שריפת בניהם באש געטשקע, אבער נאך אלץ זיי האבן געווארן אויף צו זאגן מקיים שניהם, סיי דער אייבערשטער און סיי ויהיו יראים את ה', זיי האבן געמאכט כהני במות, את ה' היו יראים, ואת אלהיהם היו עובדים, אין א געוויסע זין זענען זיי געבליבן אזוי ווי די גוים זענען געווען פריער. נישט געפאלגט דער אייבערשטער, און דער פסוק זאגט נאך אלץ איבער אז דער אייבערשטער האט געזאגט פאר די אידן בני יעקב וואס ער האט גערופן ישראל אז ענק זאלסט נישט אזוי טון, ס'איז נישט קלאר, אפשר די גוי פאר די גוים איז עס יא בסדר, אבער על כל פנים דער פסוק איז מדגיש נאכאמאל אז די אידן האט דער אייבערשטער געמאכט א ברית, ער האט אים ארויסגענומען פון מצרים, זאלסט נאר דינען מיך און נישט קיין אנדערע געטער, אבער די גוים, און די אידן האבן נישט געפאלגט, און די גוים אויך, זיי האבן געווען יראים את ה' ואת פסיליהם היו עובדים, דאס זעט מען קלאר. איז לכאורה די פוסח על שתי הסעיפים וואס אויך אידן האבן זיך אזוי געפירט יא, מען קען מורא האבן פון דער אייבערשטער און נאכאלץ טון די אלע שלעכטע עבודות וואס די עבודה זרה האבן געטון.